אין די יאר תש"ז איז דער רבי געווען אין פאריז פאר עטליכע חדשים, יעמאלט איז זיין מאמע רעבעצן חנה ארויס געגאנגען פון רוסלאנד צוזאמען מיט אסאך פון די חסידים וואס נאך די צווייטע וועלט מלחמה האבן זיי זוכה געווען ארויסגיין פון רוסלאנד, איז די רעבעצן חנה געווען דארטן אויכעט און דער רבי געפארן צו מקבל פנים זיין זיין מאמען און מסדר זיין פאר איר די אלע פאפירן וואס מ'האט געדארפט כדי זי זאל קענען קומען אין אמעריקע יענעם ס'איז געווען א תקופה פון דריי חדשים. בערך ניסן אייר סיון וואס דער רבי איז דעמאלט געווען אין פאריז און ער האט דעמאלט אויכעט פארבראכט מיט חסידים איז געווען אין איינע פון די פארברענגענס האט זיך גערעדט בנוגע דעם ענין פון חסידים אין רוסלאנד וויבאלד אז דער אין יענע תקופה איז געווען זייער א שווערע תקופה דאך כידוע די חסידים אין רוסלאנד האבן דורכגעמאכט אמת'ע ביטערע שווערע מסירות נפש און דער פריערדיגער רבי איז דאך שוין ארויס פון רוסלאנד מיט א צוואנציג יאר פריערט און געווען אין אמעריקע און ס'איז געווען זייער שווער צו וויסן די גאנצע תקופה יעמאלט פון די מלחמה איז נישט געווען קיין קלארע הוראות מ'האט נישט געוואוסט פונקט וואס מ'דארף טון ווי מ'דארף טון און חסידים האבן נישט געוואוסט וואס איז דער וואס איז די התייחסות מיט דעם פון דעם פון דעם רבי'ן ריי"צ אין דעם גאנצן ענין פון די חסידים אין רוסלאנד און זייער ארויסגיין פון רוסלאנד? האט דער רבי יעמאלט ביי איינע פון די פארברענגענס געזאגט די חסידים, איך וועל אייך דערציילן וועט איר וויסן וואס איז די איר ווילט וויסן וואס איז די התעסקות פון דעם שווער פון דעם פריערדיגע רבי'ן פון רבי'ן ריי"צ, אין אייער יציאת מצרים אין אייער ארויסגיין פון רוסלאנד איך וועל דערציילן א מעשה שהיה האט דער רבי דערציילט אז ס'איז געווען אין תש"ו דער איז געווען איין טאג אינדערפרי אינמיטן טאג דאכצעך איז אריינגעגאנגען די דאקטערס דאך כידוע דער רבי ריי"צ איז געווען בסוף ימיו כמה וכמה שנים איז געווען מצב הבריאות איז געווען זייער שוואך און ער האט זיך קוים געקענט רוקן ער איז געווען אין מצב פון פאראלאזירט משותק אויף א גרויסע חלק פון גוף יעדע תנועה איז געווען גרויסע יסורים איז דעמאלט געווען א מצב וואס דער רבי רייאץ איז געזעצן איינע פון די טעג אינמיטן טאג אריין געגאנגען די דאקטער צו זען וואס טוט זיך יא זעט דער דאקטער ווי דער רבי זיצט אנגעשפארט מיט די קאפ אויף די הענט, און פניו להבים, א פייערדיגן פנים, און ער רוקט עפעס מיט די פיס, זייער מאדנע תנועות, דער דאקטער האט זיך ממש דערשראקן, און ער האט געטראכט אז עפעס רחמנא ליצלן די ערגסטע זאך האט פאסירט צום רעבן, וויבאלד די מצב הבריאות פון דעם רעבן רייאץ איז געווען זייער א נישט זייער א נישט קיין גרינגער מצב, און יעדע זאך איז געווען ממש א פחד א סכנה. און געזען אזעלכע אזא מאדנע תנועות מיט אזא מין פנים מיט אזא הנהגה האט ער זיך זייער דערשראקן און גלייך אריינגערופן דאקטוירים און ער ארויסגעלאפן און זיי האבן גערופן דעם רעבן אזוי דער רבי דערציילט און גערופן דעם רעבן וואס ער געווען דעמאלט דער רבי דער איידים רמאש ווי מ'האט אים גערופן יעמאלט ער זאל זאגן וואס מען זאל טון דער רבי איז אריינגעגאנגען אין צימער און איז אריין אין צימער האט ער געזען אז ווי דער פריערדיגע רבי זיצט טאקע אזוי ווי זיי האבן געזאגט ער זיצט מיט א פייערדיגן פנים און מיט די הענט קוים האלט ער די הענט די הייליגע הענט איבערן קאפ און און ער רוקט מיט די פיס און ער צוגעגאנגען נענטער האט ער געזען ווי דער סידור דער הייליגער סידור איז געווען אפן ביי אז ישיר און ער זאגט שירת הים און שפעטער איז ער ארויסגעגאנגען געזאגט די דאקטוירים אז דאס איז עס איז נישטא וואס צו דייגען עס איז עס איז בסדר וואס איז נתברר געווארן נתברר געווארן שפעטער מ'האט מברר געווען די זמנים אזוי דער רבי דערציילט אז דאס איז געווען אין יענע צייט וואס די חסידים זענען ארויסגעגאנגען פון רוסלאנד ס'איז געווען א א גאנצע יציאת מצרים יעמאלט א קריעת ים סוף, חסידים האבן דעמאלט ארויסגעגאנגען פון רוסלאנד יענע תקופה מיט ס'איז געווען א סכנת נפשות כידוע די דברי הימים בימים ההם אז מ'האט געדארפט דעמאלט א כדי צו קענען ארויסגיין פון רוסלאנד ס'איז ארויסגעגאנגען טויזענטער חסידים אין יענע תקופה ס'איז געווען נאך די מלחמה האט מען געדארפט די איינציגע אופן די איינציגע וועג אז צו קענען ארויסגיין פון רוסלאנד איז געווען דורך דעם וואס מ'האט געדארפט נעמען פוילישע פאסאפארטן, ס'איז געווען אסאך פוילישע פאסאפארטן פון אסאך אידן וואס זענען געקומען פון פוילן אנטלאפן פון דער מלחמה, און רחמנא ליצלן אסאך פון זיי זענען נפטר געווארן אין פוילן פון הונגער אדער כיוצא בזה פון מחלות, איז געווען אסאך אסאך פאספארטן, און פון יענע פאספארטן האט מען געמאכט אז מען האט די חסידים האבן דעמאלט גענוצט כאילו זיי זענען פוילישע בירגער, דאס הייסט פוילישע נתינים אז זיי קומען פון פוילן און תושבים און דורך דעם די ממשלה האט פארמאכט די אויגן און זיי האבן געלאזט אדורך גיין אבער עס איז געווען ממש א סכנת נפשות ווייל רחמנא ליצלן מ'האט געקענט כאפן איינעם אז ער איז אז ער באגנב'ט זיך אז ער'ז משקר איז דאס געווען אחת דתו און עס איז געווען ממש א פלא נפלא וואס איז דורך געגאנגען דריי מ'האט דאס גערופן עשאלאנען דאס הייסט דריי רכבות וואס זענען אדורך געגאנגען דעם גבול פון רוסלאנד צו פוילן, און אין דעם זענען געווען הונדערטער חסידים, אלץ חסידים פון רוסלאנד, משפחות און משפחות, עדרים עדרים, און זענען אלע געראטעוועט געווארן. און ווי חסידים אנדערע דערציילן, אז ס'איז גאר געווען אפילו דריי מאל אזוי וואס דער פריערדיגער רבי האט דעמאלט געזאגט דעם דעם דעם אז ישיר, דעם קריעת ים סוף, און דאס האט געפועלט די דריי מאל אז עס זאל קענען דורכגיין דעם ים סוף אויף ארויסגיין פון רוסלאנד צו פוילן דאס איז געווען א נס גלוי, דער רבי דערציילט צו חסידים אז איר איר מיינט אז זאלט וויסן זיין אז דאס וויפיל דער רבי איז אריינגעמישט אין די פרטים אז אייער גאנצער יציאת ארויסגיין פון רוסלאנד איז געווען בזכות דעם אז ישיר דעם קריעת ים סוף וואס דער רבי האט געזאגט זייענדיג אין אמעריקע בשעת איר זענט אין די זעלבע צייט אדורכגעגאנגען דעם ים אדורכגעגאנגען דעם גבול. וואס די היינטיגע סדרה פרשת בשלח איז דאך פרשת שירה וואס דארטן ליינט מען די פרשה פון קריעת ים סוף און די פרשה פון קריעת ים סוף איז דאך א פרשה וואס בעצם ליינט מען דאך עס יעדן טאג אין אין אין דאווענען און ווי ס'ברענגט זיך אין ספרים אז מען דארף עס ליינען בכוונה גדולה ווארום דער ענין פון קריעת ים סוף דאס איז נישט נאר א סיפור פון א נס וואס האט פאסירט מיט טויזענטער יארן צוריק, נאר דאס איז א ענין עיקרי בעבודתם של ישראל, דאס איז א ענין עיקרי וואס פון דעם יעדע טאג א איד דארף זיך מתבונן זיין און זיך דערמאנען און איבערליינען און אויך ליינען ווי ס'שטייט אין די ספרים פון של"ה הקדוש, אז ווען מ'ליינט קריעת ים סוף זאל מען ליינען דאס בכוונה גדולה ובשמחה רבה, יא, מיט א גרויסע חיות מיט א גרויסע התלהבות. בשעת מען רעדט וועגן דעם בנוגע דעם ענין פון קריעת ים סוף, איז דאך דא א זייער א געשמאקע תורה, מיט א גאנצער סיפור ארום די תורה, וואס ברענגט ארויס דעם עמוק הענין פון קריעת ים סוף און די שייכות ווי אזוי דאס איז נוגע צו אלע אידן צו אלע דורות בכל הזמנים. און דאס איז. א תורה פון דעם הייליגן בעל שם טוב, וואס דער מזריטשער מגיד האט עס געהערט פון דעם בעל שם טוב, און ס'האט א גאנצע סיפור ווי אזוי די תורה איז אריבערגעגאנגען מדור לדור, דער הייליגער מגיד האט עס געהערט פון דעם בעל שם טוב אין די יאר תקט"ז, און דער רבי דערציילט אין היום יום פון י"ז שבט בפרטיות די אלע זמנים בדיוק ווי ס'איז געווען. ווען דער בעל שם טוב האט געזאגט די תורה בקיצור, אין די יאר תקט"ז, דעמאלט איז דער מזריטשער מגיד דארטן געווען, און שפעטער, א יאר נאך די הסתלקות פון דעם בעל שם טוב, אין תקכ"א, איז דער בעל שם טוב נתגלה געווארן צו דעם מזריטשער מגיד, און ער האט אים נאכאמאל איבערגעזאגט די זעלבע תורה מיט א הוספה, דאס איז געווען אין די יאר תקכ"א און שפעטער אין די יאר תקכ"ט איז דער אלטער רבי געווען ביים מעזריטשער מגיד, און יעמאלט האט דער מעזריטשער מגיד אין שבת בשלח נאכאמאל איבערגעחזרט די תורה, און ער האט דערציילט דעם אלטן רעבן אז היינט איז ביי אים געווען דער בעל שם טוב און האט איבערגעחזרט די תורה נאכאמאל מיט נאך א הוספה, און שפעטער איז דער ענין איבערגעגאנגען נאכאמאל יא פון דעם אלטן רעבן און דער אלטער רבי האט דאס איבער געגעבן דעם צמח צדק און מיטעלן רעבן איז איבער געגאנגען פון רבותינו נשיאינו ביז אנגעקומען צו אונז וואס די תורה איז פאראנען בקיצור אין אור תורה להרב פון דעם מזריטשער מגיד וואס איז א תורה פון דעם בעל שם טוב מיט דעם גאנצע סיפור יא ווי מא ווי עס ברענגט זיך אין די אין די רשימות וואס די נקודה פון די תורה איז וואס ער זאגט אז שטייט דאך אין מדרש

לתוקפו הראשון, און בשעת דער ים איז צוריקגעגאנגען לאיתנו, איז דעמאלט האבן אידן געקענט אדורכגיין, דעמאלט איז געווען די גאנצע זאך פון למכה מצרים וואס דער אייבישטער האט אריינגעווארפן די מצרים, ניער פרעה וחילו בים סוף, אז די מצרים זענען אריינגעפאלן אין ים. האט דער בעל שם טוב געטייטשט וואס איז דא דער ענין, וואס איז דא דער ענין וואס וישב הים לאיתנו, ס'זאגט אין מדרש אז תנאי התנה הקדוש ברוך הוא מיטן ים, אז דער אייבישטער האט געמאכט א תנאי מיטן ים, אז אויב ער וועט זיך עפענען פאר אידן, איז וועט ער זיין א וועט ער בלייבן א ים, און אויב ער וועט זיך נישט עפענען פאר אידן חס ושלום, איז דאן די מחזיר וועט ער ווערן אויס ים. יא, דאס שטייט אין דאס שטייט אין מדרש, און דאס איז דער טייטש לאיתנו, איז צוריק געגאנגען לאיתנו אז וויבאלד ער האט געפאלגט, און האט זיך געעפנט פאר אידן איז ממילא איז עס ביי אים איז ער צוריק געגאנגען לאיתנו בעל שם טוב האט דאך מסביר געווען וואס איז דא געווען דער גרויסער נס און וואס איז דא דער פשט דער תנאי התנה הקדוש ברוך הוא לעולמים וואס איז דא דער תנאי וואס דער אייבישטער האט געמאכט מיטן ים סוף האט דער בעל שם טוב געזאגט אז וויבאלד אז די גאנצע מציאות פון דעם ים איז דאך דעם אייבישטנס דבר הוויה דער אייבישטער'ס ווערטער וואס ער איז מהווה מחיה מקיים בכל רגע ורגע דעם ים סוף און די גאנצע מציאות וואס דער אייבישטער מהווה מחיה מקיים דעם ים סוף בכל רגע ורגע אין אן אופן פון יש מאין איז דאך דאס כדי ער זאל טון רצון הצדיקים כדי אז דער ים זאל אויספירן דער רצון פון אידן רצון פון כנסת ישראל פון נשמות ישראל רצון הצדיקים און דאס איז דער תנאי התנה הקדוש ברוך הוא מיטן ים און על דרך זה מיט יעדער זאך בעולם נישט נאר מיטן ים אז די כל מציאות שבעולם און יעדער נברא שבעולם ווערט באשאפן פון דעם אייבערשטן בכל רגע ורגע מיטן תנאי אז ער זאל אויספירן רצון הצדיקים בשעת דער ים וועט חס ושלום נישט אויספירן איז דעמאלט דער טייטש איז גוזרני דאס איז וואס ער זאגט דארטן יא אז אז אם אז אם אז אויב דער ים וועט נישט פאלגן וועט וועט וועט ווערן אויס ים איז דאס דער טייטש איז דאס איז אויס ים כאילו ער וואלט קיינמאל נישט געווען נישט נאר מכאן ולהבא, נאר כאילו עס וואלט קיינמאל נישט געווען קיין וואסער דארטן, וואס דער ענין איז פארשטאנדיג על פי תורת הבעל שם טוב הידוע. יא, דער רבי האט אמאל גערעדט באריכות דער הסבר אין דעם, יא, על פי תורת הבעל שם טוב הידוע וואס דער אלטער רבי, אלטער רבי ברענגט אין תניא, אז די התהוות פון יש מאין איז דאך א דבר חדש און בכל רגע ורגע דארף די וועלט באשאפען ווערן יש מאין מחדש. וואס די חידוש פון יש מאין איז א פלא נפלא, יא ווי אזוי ווערט נתחדש די וועלט, ס'איז נאך א פלא נפלא נאך יותר מקריעת ים סוף ווי אלטער רבי זאגט אין תניא, איז אויב ס'ווערט אויס יש מאין, אויס אז דער ים פירט נישט דורך זיין כוונה, זיין רצון, די רצון הצדיקים, איז דעמאלט איז דער ביטול פון דעם ים איז אזא סארט ביטול, ווי אלטער רבי זאגט אין תניא, כמו קודם ששת ימי בראשית ממש, וויבאלד די גאנצע מציאות איז מער נישט דער כח אלוקי, און דער כח אלוקי איז מיט דעם תנאי אז זאל מקיים זיין רצון הצדיקים, איז בשעת עס פירט זיך נישט דורך דער תנאי איז דער ביטול פון דעם פון דעם ים איז כלא היה וואלט קיינמאל נישט געווען קיין ים, און דאס איז דער טייטש לאיתנו לתקפו הראשון. דאס האט בעל שם טוב געזאגט, שפעטער האט ער צוגעגעבן. בשעת איז געווען די התגלות פון בעל שם טוב נאך זיין הסתלקות, האט ער צוגעגעבן נאך א הוספה אינעם גאנצן ענין, און ער האט געזאגט אז אט דער ענין איז אט דאס וואס די לשון וואס די גמרא זאגט עושים רצונו של מקום, און מען געפינט די גמרא כמה פעמים, יא די גמרא אין ברכות, וואס די גמרא זאגט עושים רצונו של מקים. וואס איז דער טייטש עושים רצונו של מקום די גמרא זאגט דארטן למשל אז דאס וואס יעצט דא כמה פעמים דער לשון אבער דארטן די גמרא אין ברכות איז בנוגע דעם וואס מען זאגט בכל מאודך יא אז אין פרשה ראשונה שטייט בכל מאודך פרשה שניה שטייט נישט בכל מאודך אז דאס איז עושים רצונו של מקום און דאס איז אין עושים רצונו של מקום בשעה שאין עושים רצונו של מקום איז די דארף מלאכתן נעשית על ידי עצמן ואספת דגנך בשעה שעושים רצונו של מקום מלאכתן נעשית אחרים וואס איז דער טייטש פון עושים רצונו של מקום האט דער בעל שם טוב געטייטשט צו דעם מעזריטשער מגיד אז דער דיוק הלשון איז אז עושים רצונו של מקום אז א צדיק טוט דעם אייבערשטנס רצון אבער נישט דעם אייבערשטנס דבורו של מקום וואס איז דער טייטש? האט ער געזאגט אז מען געפינט דאך אין די גמרא אז ס'איז דא דער עניין וואס הקדוש ברוך הוא גוזר וצדיק מבטל הקדוש ברוך הוא הקדוש ברוך הוא גוזר וצדיק מבטל יא דאס הייסט אז דער צדיק האט אין זיך א כח אנטשולדיגט צו מבטל זיין א עניין וואס דער אייבערשטער האט גוזר געווען און על דרך זה די גמרא אין בבא מציע אז ותגזור עוזר ותקים לך אז בשעת א איד לערנט איז איז איז הוציא יקר מזולל איז דורך דעם כפי תהיה אז אז דער אייבערשטער הקדוש ברוך הוא מבטל בשבילו דאס הייסט דער כח פון א צדיק אז ער איז מבטל דברו של הקדוש ברוך הוא ווי קען א צדיק מבטל זיין דבריו של הקדוש ברוך הוא? דער אייבערשטער האט גוזר געווען רחמנא ליצלן אז יענער זאל זיין עס זאל פאסירן צו אים כך וכך, אז יענער זאל האבן דעם און דעם עונש, אז יענער זאל האבן יעדע יעדע דער און דער ענין, יא, קומט צו גיין דער צדיק און ער איז משנה דעם אייבערשטנ'ס רצון, וואס איז דער פשט? איז אויף דעם האט דער בעל שם טוב מבאר געווען, עושים רצונו של מקום און לא עושים דברו של מקום, און ער האט מסביר געווען, א משל, אזוי ווי א טאטע האט א קינד, און דער טאטע לערנט מיטן קינד תורה, און דער טאטע זאגט דעם קינד א סברה אין תורה, קומט צו גיין דער קינד, און דער קינד איז א קלוגע קינד, און ער הערט זיך צו דער טאטע זאגט, און ער פרעגט אים אפ, ער פרעגט א קשיא, און ער איז מפריך דעם גאנצן סברה וואס דער טאטע האט געזאגט. איז לכאורה דער קינד גייט דאך אנקעגן דעם טאטן איז דאך כמובן וגם פשוט אז ביי א טאטן יא איז דאס די גרעסטע שמחה און די גרעסטע תענוג אט דאס וואס דער קינד האט אים אפריג און אפגעפרעגט ער זעט דעם גודל חריפות בנו אז דער קינד האט אים אפגעפרעגט איז טאקע אז דער קינד גייט אנקעגן דברו דער טאטע האט געזאגט א סברה כך וכך

דער כח פון א צדיק איז וואס עמך כולם צדיקים אז עושים רצונו של מקום א איד האט בכח צו טון רצונו של מקום וואס דאס איז דעם אייבערשטנ'ס רצון אף על פי אז דאס איז נישט דברו און דאס איז דער פשט אז דער אייבערשטער איז גוזר דאס איז דברו און דער צדיק איז מבטל ווייל ער איז מגלה רצונו של הקדוש ברוך הוא צדיק האט בכח ארויסברענגען דעם עומק הרצון פון דעם אייבערשטן און דורך דעם קען ער איבערמאכן די גזירה לטובה דאס איז דער כח פון צדיקים וואס על דרך זה איז אויך דא און דאס איז וואס מען זאגט און דאס איז דער ביאור וואס בעל שם טוב האט צוגעגעבן אז דאס איז דער פשט תנאי התנה הקדוש ברוך הוא בעולמו מיט דעם ים סוף און על דרך זה מיט אלע דברים שבעולם אז דער אייבערשטער האט געמאכט א תנאי מיט כל הדברים שבעולם אז זיי זאלן טון רצון הצדיקים רצונו און בשעת א צדיק זאגט אז דאס איז דער רצון איז דאס איז דער רצון דאס איז נקבע געווארן אין פנימיות הבריאה אז די בריאה דארף פאלגן רצונו פון דעם צדיק און דערפאר בשעת דער צדיק די בריאה פאלגט דעם רצון פון צדיק פירט ער דורך זיין כוונה און דאס איז זיין איתנו דעמאלט קומט ער צו זיין תוקף בשעת חס ושלום ער פירט נישט דורך איז דעמאלט איז אויס זיין גאנצע מציאות ווערט אויס מציאות און ס'ווערט נתבטל כלא היה שפעטער האט דער בעל שם טוב דאס צוגעקומען דער דער דריטער דער חלק וואס איז צוגעקומען שפעטער האט דער מזריטשער מגיד האט איבערגעגעבן צו דעם אלטן רבי'ן אין די יאר תקכ ח און דער אלטער רבי איז געקומען אז דאס איז אויכעט דער ביאור אין דעם סיפור וואס די גמרא אין חולין דערציילט בנוגע צו רב פנחס בן יאיר און ער דערציילט אז די גמרא זאגט אז ביי רב פנחס בן יאיר איז געווען אז ער איז געגאנגען פאר פדיון שבויים און ער גייט דער גאנצע פמליא און בשעת עס איז אנגעקומען צו א טייך, גינאי, אזוי האט געהייסן דער טייך גינאי נהרא, און ער האט געוואלט אדורכגיין, האט דער נהר, טייך, נישט געוואלט אים לאזן גיין אדורכגיין וואסער, און ר' פנחס בן יאיר האט זיך געיאגט, האט ער געזאגט, גינאי נהרא, חלוק לי מימיך, זיך שפאלטן דער ים, דער נהר האט גוזר געווען, האט דער נהר געזאגט, וואס הייסט? איך האב דאך דו גייסט אוואו דאס איז רצון רצונו של מקום דו גייסט טון א מצוה פון פדיון שבויים זייער שיין דאס איז טאקע רצונו של מקום אבער איך טו אויך רצונו של מקום דער אייבערשטער האט מיר באשאפן איך זאל זיין א נהר און איך דארף דורכפירן דעם אייבערשטנ'ס רצון האט אים רבי פנחס בן יאיר געענטפערט אז אויב דו וועסט זיך נישט צושפאלטן פאר מיר גוזרני עליך אז איך וועל אז ס'וועט נישט מער זיין קיין וואסער דא מער ס'וועט נישט אריבערגיין קיין וואסער דא אינעם טייך אזוי שטייט אין גמרא די מעשה, און דעמאלט האט זיך געאפנט דער טייך און ר' פנחס בן יאיר מיט די גאנצע פמליא האבן דורכגעגאנגען דעם ים, דעם נהר, און האבן געקענט העלפן יענעם אידן וואס מען האט אים געדארפט ראטעווען אין פדיון שבויים. פרעגט דער הייליגער מעזריטשער מגיד, לכאורה, די טענה פון דעם נהר איז דאך א ריכטיגע טענה, וואו איז דער ענטפער?

על פי וואס מיר האבן מסביר געווען, וויבאלד אז מלכתחילה די בריאה פון דעם ים איז דאך געווען פון דעם אייבערשטן בכל רגע ורגע, און די בריאה פון דעם ים איז אין אן אופן וואס אין דעם איז אריינגעשטעלט געווארן אז ער אז ער דארף דורכפירן רצון הצדיקים, דאס איז אריינגעשטעלט געווארן אין דעם טבע פון בריאה פון יעדער זאך שבעולם און אויכעט פון דעם נהר. און דערפאר בשעת ער פירט נישט דורך דעם רצון הצדיקים יא איז דעמאלט איז דאס מעולם כאילו ס'וואלט קיינמאל נישט געווען קיין נהר אַז לכאורה וואָס איז דאָ די הסברה? דאָס איז אַלץ געווען די תורה וואָס דער בעל שם טוב, דער מזריטשער מגיד, דער אַלטער רבי, שפּעטער איז דאָס נתגלה געוואָרן וואָס איז שטייט אין דעם המשך הסיפור, ווען אַז אין די יאָר אַכצן תרכ"א יא, איז דעמאלט ווען דער בעל שם טוב און דער מגיד און דער אלטער רבי זענען נתגלה געווארן צום צמח צדק און זיי האבן אים איבערגעזאגט די תורה מיט נאך פרטים וכו' ווי ס'איז מבואר דער סיפור. וואס לכאורה איז נישט פארשטאנדיג, וואס איז דא דער ענין פון תנאי התנה הקדוש ברוך הוא? וואס דארף מען מאכן א תנאי? לכאורה דער אייבישטער איז דאך כל יכול און דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט און ער פונקט אזוי ווי ער האט באשאפן די וועלט קען ער מאכן ניסים ער קען טון וואס ער וויל וואס איז דא דער ענין וואס דער אייבישטער האט געדארפט מאכן א תנאי התנה הקדוש ברוך הוא בעולמו אז אויב ער וועט זיך נישט צושפאלטן וועט ער ווערן אויס וואס איז דא דער ענין וועט קומען דער צייט וועט עס ווערן ס'דא אין דעם כמה ביאורים, דער רמבם רעדט שוין וועגן דעם אין מורה נבוכים אויכעט, אז ס'דא אין דעם א גאנצע הסברה, אז וויבאלד אז ס'איז אין כל חדש תחת השמש, איז די אלע ניסים דארפן זיך אריינשטעלן בעולם, ס'דא ביאורים אין דעם כמה ספרים כמה אופנים, אבער לפי תורת הבעל שם טוב, און תורת החסידות איז דער ביאור גאר א טיפע ביאור און גאר א רייכע ביאור און א יסודות'דיגע ביאור אין כללות העניין פון אחדות הוויה פון בריאת העולם. און דאס איז אז דער גאנצער ענין פון בריאת העולם ווי מיר האבן גערעדט פריער איז דאך בכל רגע ורגע נתהווה געווארן יש מאין פונעם אייבערשטן איצט דער רשי זאגט דאך אז דער גאנצער ענין פון בריאת העולם איז בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ זאגט דאך רשי אז בראשית בשביל התורה בשביל ישראל אז די גאנצע בריאה איז באשאפן געווארן כדי א איד זאל דורך תורה מאכן אז די וועלט זאל ווערן א ליכטיגע וועלט אריינברענגען דעם אייבערשטן אין וועלט בראשית בשביל התורה בשביל ישראל אז די וועלט איז באשאפן געווארן כדי א איד זאל קענען מקיים זיין תורה ומצוות און דורך דעם וואס א איד איז מקיים תורה ומצוות איז ער מגלה דעם אייבערשטן ברענגט אריין דעם אייבערשטן אין דער וועלט און דאס איז די כוונת הבריאה מלכתחילה. ובלשון הידוע ווי חסידות ברענגט אלעמאל פון די מדרש, אז נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, אז דער אייבישטער וויל אז דער וועלט, דער נידעריגע וועלט, גשמיות'דיגע וועלט, זאל ווערן א דירה לו יתברך, זאל ווערן א דירה לעצמותו, א דירה פאר דעם אייבישטן. און דער ענין אז די וועלט זאל ווערן א דירה פאר דעם אייבישטן, דאס איז אז א איד דורך זיין עבודה איז מגלה אז די גאנצע מציאות הבריאה איז איז איז איז אלוקות, איז געטליכקייט. כדי אז זאל נתגלה ווערן די גאנצע מציאות הבריאה איז געטליכקייט, איז דאס איז דער ענין וואס חסידות איז מסביר, אז די התהוות, די פון וועלט, די בריאה פון וועלט, איז נישט אז דער אייבישטער האט באשאפן א וועלט, און נאכדעם וואס דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט איז די וועלט געווארן א מציאות, ווי מ'מיינט בפשטות, נאר ווי דער בעל שם טוב האט מגלה געווען, אז די התהוות הבריאה, די בריאת העולם, איז בכל רגע ורגע ממש. לעולם הוויה דברך ניצב בשמים, אז דער דיבור פון דעם אייבערשטן, דער דבר הוויה, דער דיבור פון דעם אייבערשטן, וואס באשאפט די וועלט, איז דער דיבור אין אן אופן אז ער איז מהווה ומחיה ומקיים בכל רגע ורגע יש מאין ממש, וואס דערפאר די גאנצע מציאות הבריאה ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא אילו ניתן רשות לעין לראות וואלט מען נישט געזען דעם יש, מען וואלט געזען דעם כח אלוקי וואס האט באשאפן דעם יש, ווייל דאס איז זיין גאנצע מציאות דער כח אלוקי, ס'נישטא קיין שום זאך, און דאס איז די עבודה פון א אידן צו מגלה זיין געטליכקייט אין וועלט. דורך די עבודה פון תורה ומצוות אבער דער ענין דאס איז דאך אלץ דער כח אלוקי וואס איז מתלבש אין דער בריאה דאס רעדט זיך אלץ בראשית ברא אלוקים דאס איז דער דבר הוויה דער דיבור פון דעם אייבערשטן וואס איז נתצמצם געווארן און אראפגעגאנגען מדרגה למדרגה כדי צו מאכן דעם טבע פון בריאה אלוקים בגימטריא הטבע דאס האט צו טון מיט טבע העולם אבער ס'איז דאך דא, די כוונה אמיתית איז דאך ממשיך זיין אין וועלט, אריינברענגען אין וועלט נישט נאר די מדריגה מצומצמת פון געטליכקייט, דער דיבור, שם אלוקים, די כוונה פארוואס דער אייבערשטער האט באשאפן א אידן אויף דער וועלט איז דאך צו מגלה זיין שם הוויה, מגלה זיין דער כח אלוקי וואס איז העכער פון וועלט, יא מגלה זיין דעם בלי גבול פון דעם אייבערשטן דעם אור אין סוף דעם כח העצמות וואס דער ענין קומט ארויס בעיקר דורך א נס אז ס'איז דא א נס א נס איז א גילוי אלוקות ס'איז מתגלה ענינים וואס זיינען העכער פון וועלט איז דעמאלט ווערט נתגלה שם הוויה אבער אויב דער נס איז אין אן אופן אז דער נס קומט פון א ארט וואס איז העכער פון וועלט און דער נס צוברעכט וועלט ווי מ'האט געזאגט אז דער אייבערשטער וואלט באשאפן די וועלט מצד מידת הדין שם אלוקים בריאת העולם, טבע, דאס איז די וועלט. און בשעת ס'קומט צו גיין דער זמן, ווי קריעת ים סוף ויציאת מצרים, און דא פלוצלינג ווערט א נס, איז דער נס איז א זאך וואס קומט פון א העכערן ארט און דאס צוברעכט די וועלט. איז דאס נישט א ענין פון וועלט גופא. דאס האט נישט צו טון מיט די מציאות עולם. די כוונה איז דאך בראשית בשביל התורה בשביל ישראל אז וועלט מצד עצמו די מציאות פון וועלט זאל ווערן דורכגענומען מיט געטליכקייט, און מיט וועלכער ענין אין געטליכקייט? מיט דעם ענין פון געטליכקייט וואס איז העכער פון וועלט, מיט שם הוויה, מיט די מדריגה פון נס שלמעלה מהטבע. ווי אזוי איז דאס געווארן? אט דאס האט דער בעל שם טוב מסביר געווען, תנאי התנה הקדוש ברוך הוא בעולמו, דער אייבערשטער האט אריינגעשטעלט א תנאי, דאס הייסט אז נישט נאר אז ס'קומט צו גיין א נס וואס האט נישט קיין שייכות צו וועלט, בשעת דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט מיטן דיבור און געזאגט יהי רקיע, זאל זיין וואסער, זאל זיין א ערד, זאל זיין א שטיין, זאל זיין א מציאות פון טבע, האט דער אייבישטער בשעת מעשה וואס ער האט באשאפן דעם טבע, איז תנאי התנה האט אריינגעשטעלט א תנאי אינעם טבע אז בשעת עס דארף זיין א נס ווייל דער צדיק וועט קומען און זיין רצון יא, דער רצון הצדיק איז אז דאס זאל ווערן א גילוי אלוקות וואס איז העכער פון וועלט, יא, איז אז דער רצון וואס איז העכער פון דעם דיבור, יא, רצונו ולא דברו, אז בשעת ס'ווערט נתגלה דער רצון הצדיק רצונם של ישראל, איז דעמאלט אז טבע גופא זאל מאנען דעם ענין פונעם איינעמען, אז עס זאל דאס ווערן א ענין אין טבע גופא. ווי אזוי ווערט דאס אין וועלט גופא אז וועלט מאנט דעם ענין פון נס? אט דאס איז דער ענין פון תנאי. תנאי איז דאך דער פשט ווי מ'זעט אין הלכה. אז בשעת א מענטש איז מקדש על תנאי איז אויב דער תנאי פירט זיך נישט דורך איז דער גאנצער ענין פירט זיך נישט דורך דאס הייסט אז תנאי דאס איז נוגע אין דער מהות פון די זאך תנאי איז דער טייטש איז אז בשעת דו מאכסט א תנאי אויף דער זאך איז אן דעם תנאי איז די גאנצע מציאות האט נישט קיין מציאות איז ממילא קומט אויס אז בשעת דער אייבישטער האט אריינגעשטעלט דעם ענין פון תנאי התנה הקדוש ברוך הוא בעולם תנאי התנה הקדוש ברוך הוא אין אין דעם ים און על דרך זה ווי דער בעל שם טוב זאגט אין יעדער פרט אין די בריאה איז דער טייטש איז אז דאס איז תנאי אז דאס איז אין דעם תלוי זיין גאנצע קיום המציאות איז כל זמן ער פירט נישט דורך דעם תנאי איז ער א נברא וואס הייסט ער איז א נברא א נברא איז א באשעפעניש אבער עס איז טבע טבע איז א זאך וואס האט א מדידה והגבלה, עס האט שינויים, עס איז הווה ונפסד, ער ווערט שוואכער און שוואכער, ביז ער ווערט אויס מציאות, ער איז א מוגבל ומדוד, דאס איז א שוואכע מציאות. בשעת אבער ער פירט דורך רצונו של מקום וואס דאס איז רצון הצדיקים בשביל התורה בשביל ישראל וואס דער אייבישטער איז נצחי און תורה איז אמת איז נצחי און ישראל איז איז דאס חלק אלוקי ממעל ממש זיי זענען נצחיים איז דעמאלט ווערט אריינגעגעבן אין וועלט א ענין של נצחיות דער נצחיות פון געטליכקייט אז די וועלט איז געווארן א כלי צו דעם למעלה מן הטבע און דאס איז וואס דער מדרש זאגט וישב הים לפנות בוקר לאיתנו לתנאו אז דער תנאי דער קיום התנאי בשעת דער ים סוף האט מקיים געווען דעם תנאי דעם רצון הצדיקים איז דעמאלט געווארן לאיתנו דעמאלט איז אריינגעגעבן געווארן א תוקף א שטארקייט אין דעם ים א תוקף בלתי מוגבל, וואס ביז איצטער איז ער געווען א נברא וואס איז טאקע בכל רגע ורגע באשאפן געווארן פון דבר הוויה, אבער אין אן אופן פון הווה ונפסד, אין אן אופן פון א שוואכע מציאות, א מציאות פון טבע, וואס טבע איז א זאך וואס האלט אין איין ווערן שוואכער און שוואכער, ביז ס'ווערט אויס מציאות, ווי ס'שטייט אין חסידות אז דער ענין פון יש, גשמיות, אז אפילו בשעת ער געפינט זיך במציאות איז עס נישט קיין מציאות האמיתית, ער איז א מציאות פון כזב. בשעת אבער ער איז מקיים רצון הצדיקים ווערט אין אים אריינגעגעבן לאיתנו, א נייער איתן, א נייער תוקף, א תוקף פון בלי גבול א תוקף פון נצחיות, ווייל ער פארבינדט זיך מיט דעם אלוקות שלמעלה מן הטבע, און דעמאלט דוקא פירט זיך דורך די כוונה האמיתית פון נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, אז דער עולם הזה הגשמי ווערט א דירה, און חסידות טייטשט דירה, דירה לעצמותו איז נישט נאר א דירה צו א דרגה מצומצמת אין שם אלוקים, נאר דירה למהותו ועצמותו אז דער אייבישטער אליין במהותו ועצמותו ווערט נתגלה אין די וועלט און וועלט ווערט איין זאך, אז ס'ווערט דער ענין פון וראו כל בשר יחדיו אז וועלט ווערט איין און איינציגע מציאות מיט געטליכקייט, און אט אט דער ענין, לכאורה קען מען דאך מיינען אז דאס איז א מדריגה גבוהה ביותר פארבונדן מיט צדיקים גדולים ביותר, האט דער רבי אמאל גערעדט אין א מאמר, תשכ"ט איז געווען הונדערט יאר פון צוויי הונדערט יאר פון תקכ"ט יא וואס דעמאלט איז געזאגט געווארן דער גאנצער סיפור מיט דעם התגלות פון דעם בעל שם טוב מיט דעם מגיד מיטן אלטן רעבן יא איז דעמאלט געווען אין תשכ"ט האט דער רבי גערעדט א מאמר שבת בשלח און ער האט דערציילט דעם גאנצן סיפור און מבאר געווען בארוכה דעם גאנצן ענין וואס מיר האבן גערעדט איצטער און דער רבי האט דעמאלט אויסגעפירט אז הגם אז מען קוקט אין תורת הרב המגיד איז דארטן שטייט אז דער ענין איז קען דא כדי צו טון אט דעם ענין אז זאל זיין נאר דער עושים רצונו של מקום אויף קענען משנה זיין דעם טבע דאס איז א ענין וואס איז געגעבן געווארן נאר צו צדיקים הגדולים פון דעסטוועגן איז יעדער איד ער האט אין זיך אט דעם כח און דער דעמאלט גערעדט אז דאס איז דער ענין פון ווי ער זאגט אין דעם לשון פון אור תורה פון דעם מעזריטשער מגיד אז דורך דעם וואס מ'איז א בן להקדוש ברוך הוא וואס ער איז א שומר הברית, איז דעמאלט קען ער דאס טון אז מאכן פון וועלט אז וועלט זאל ווערן ווי דער אייבישטער וויל. און דער רבי האט דעמאלט גערעדט אין דעם מאמר אז דאס איז אויך היינטיגע צייטן אויכעט אז בשעת מען לערנט איגרת התשובה, דעמאלט האט דער רבי גערעדט זייער שטארק אז מען זאל לערנען איגרת התשובה, ווארום איגרת התשובה אין תניא איז א תיקון אויף דעם ענין פון פגם הברית, איז דורך דעם לערנען איגרת התשובה ווערט יעדער איינער א שומר הברית, און ממילא קען יעדער איינער דורך זיין הנהגה די ארויסלערנען פון ר' פנחס בן יאיר, האט ער דעמאלט גערעדט באריכות אינעם סיפור פון ר' פנחס בן יאיר, יא וואס ער געגאנגען טון א מצוה, איז בשעת א איד גייט טון א מצוה, און ער גייט מיט אט דעם תוקף אז גאנץ וועלט איז באשאפן געווארן בשביל התורה ובשביל ישראל, און ער גייט אויף צו טון אין פדיון שבויים איז אפילו איז ער נישט קיין גרעסער צדיק און נישט קיין איש קדוש, א איש פשוט, אבער וויבאלד ער גייט מיט אט דעם התקשרות, מיט אט דעם צוגעבונדנקייט, מיט דעם תוקף, יא, אז גאנץ וועלט איז באשאפן געווארן נאר כדי לעשות רצון הצדיקים, קען יעדער איד ועמך כולם צדיקים, טאן אט אט דעם ענין, אז זען בגלוי ווי אזוי טבע שפאלט זיך, טבע ברעכט זיך און ס'ווערט קריעת ים סוף, די אלע העלמות והסתרים פון טבע ווערן צושפאלטן, אז א איד זאל קענען דורכפירן דעם רצון העליון און טאן א מצוה, די זאכן וואס ער דארף צו ווי ער דארף צו טאן. און דער רבי האט צוגעגעבן אין א צווייטן מאמר און א צווייטן מאל האט ער געזאגט, אז דאס איז אויכעט וואס די גמרא זאגט אין בבא מציעא דף פ א, אז בשעת ואם תוציא יקר מזולל, המלמד את בן עם הארץ תורה, וואס דאס מיינט בפשטות האט דער רבי געזאגט אז בשעת מען לערנט תורה מיט א אידן מ'איז מקרב א איד צו אידישקייט מען פארבינדט א אידן מיטן אייבערשטן מ'איז מקרב א איד צו תורה ומצוות און מען לערנט מיט א בן עם הארץ וואס היינטיגע צייטן איז לדאבוננו איז דא אסאך א ריבוי אידן יא וואס זיי גייען אריין אין אונטער דעם גדר און בשעת מ'איז זיך מוסר נפש צו לערנען תורה מיט א איד, מיט א איש פשוט, מיט א בן עם הארץ, מ'איז אים מקרב צו תורה און צו מצוות, איז דעמאלט ווי די גמרא זאגט כפי תהיה אז הקדוש ברוך הוא מבטלה בשבילו אז דער אייבישטער קערט איבער סדר השתלשלות, און קערט איבער דעם טבע, כדי אז א איד זאל קענען טון וואס דער רצון העליון. און אט דער ענין איז וואס מיר זאגן אז בשעת מ'שטייט אין פרשת שירה, אין פרשת קריעת ים סוף איז דאס א ענין וואס איז איבערגעגעבן געווארן לכל אחד ואחד מישראל אז דורך דעם וואס מ'איז צוגעבונדן צו די אמת'ע צדיקים און מ'גייט בדרכם יא פון די פון די פון די פון רבותינו נשיאינו יא וואס בפרט מיר שטייען דאך איצטער אין די גרויסע טעג זיינען פארבונדן מיט י' שבט יום ההסתלקות וההילולא פונעם רעבן ריי"צ יא און די יום התחלת הנשיאות פון פון דעם פון דעם רעבן און פון אלע פון די גרעסטע טעג איצט פון חמש חמישה עשר בשבט ראש השנה לאילון ווי ס'ברענגט זיך אין ספרים אז ראש השנה לאילון איז פארבונדן מיט אילנה דחיי און דאס גייט אויף די צדיקים איז האט מען אט דעם כח אז מ'זאל טאקע קענען זען אין טבע העולם ווי אזוי אין וועלט הערט זיך אן אז ס'איז מקוים רצון הצדיקים וואס איז רצונו של מקום און מיר זאלן זוכה זיין בקרוב בימינו טאקע מיר זאלן זען די גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח